ברוך השם, מסכת ביצה, דף למד ב', עמוד א', די משנה. זאגט די משנה, אין פוחתין את הנר, דער סדר איז געווען אז דער יוצר חרס, דער וואס האט געמאכט ערדענע כלים, האט געקנעטן דארט די לעם, און ער האט עס געמאכט אין פארעם פון באלס, נאכער. ווען איך האב געהאט דעם פארעם פון באל האט מען אויסגעפארעמט פון דעם מאל וועלכן פארעם מ'האט געוואלט, למשל איך האב געוואלט מאכן א ליכט, א ליכט אין א לעמפל אין וואס צו ברענען, האב איך אריין געשטעקט, איז געווען אינעוויניג א בית קיבול און אין דעם האב איך אריין געגאסן אויל מיט א קנייטל. נאך דעם מאל ווי איך האב שוין געמאכט די פארעם האט מען עס נאך נישט געקאנט נוצן אויף קיין פייכטע זאכן, ס'האט זיך צוגערינען, מ'האט עס געדארפן אריינלייגן אין א אויוון וואס אין דעם אויוון זאל עס דורכברענען, זאגט דא די משנה אין פוחתין את הנר מען טאר נישט מאכן די פארעם פון דעם לעמפל מפני שהוא עושה כלי, ווייל ער מאכט א כלי, הייסט עס. אז מיט די פחיתת הנר מיט דעם אליין ווערט עס שוין א כלי. תוספות פרעגט אויף רשי ס פשט וואס רשי לערנט אזוי אפילו עס זאל נישט זיין קיין כלי, עס זאל נאך נישט זיין אינגאנצן קיין כלי, נאר עס זאל זיין התחלת כלי דארף מען דאך אויך נישט טארן, אנהייבן א כלי טאר מען דאך אויך נישט. לערנט תוספות א צווייטן פשט נאך א דין שטייט אין דער משנה ואין עושין פחמין ביום טוב, יום טוב מאכט מען נישט קיין קוילן, וואס הייסט מאכן קוילן? איז דער ר ן לערנט איינפאך איך נעם איך פארלעש נישט מיט וואסער די קוילן, רש י זאגט א אנדער טעם, רש י זאגט. פון רשי וואס רשי זאגט אין עושין פחמין זאגט דער רשי נישט וועגן כיבוי נאר רשי זאגט ווייל דאס איז אויך א כלי זעהט אויס אז דער חשש פון כיבוי איז נישט פארהאנען ווייל מען קען אמאל מאכן קוילן אפילו איך פארלעש נישט למשל עס ברענט די האלץ טוה איך די האלץ אוועק ריקן אויב איך טוה עס צוריקן דעמאלט פארלעשט זיך עס איז אפילו עס איז נישט דא די חשש פון כיבוי נאר וואס דען מאכן א קוילן טאר מען נישט, פארוואס? ווייל ס'איז א כלי פאר די וועלכע זיי טוען די שמיד, די גאלד שמידס, ואין חותכין את הפתילה, דער סדר איז אמאל געוועזן אז מ'האט געמאכט לאנגע קנייטלעך, נאכער האט מען עס צושניטן, איז מיט דעם מאל וואס איך מאך פון איין לאנגע צוויי, טאר מען נישט. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, חותכה באור, איך מעג עס אפברענען אינמיטן. דארף מען פארשטיין די סברה פון רבי יהודה, מה נפשך אויב מיר זאגן מען מאכט פון א לאנגע צוויי קורצע, הייסט עס איך מאך א כלי, פארוואס זשע מעג מען עס מאכן דורך אפברענען? רש"י אין פוחתין את הנר ליטול צו נעמען אחד מן הביצים של יוצר,

דפתילה נמי, מאכן די קנייטל טאר מען נישט, כלי להדלקה ס'איז א כלי אנצוצינדן, פארוואס איז דאס א כלי שצריכה עשיה ותיקון, מען דארף דאך דאס צורעכט מאכן, חותכה באור בגמרא מפרש מאי שנא אור מסכין, אויב איך טאר עס נישט מאכן ווייל איך מאך א כלי, איז אזוי ווי עס איז אסור מיט א מעסער, דארף אויכעט זיין אסור דורך פייער. גמרא, פרעגט די גמרא. מאן תנא, ווער איז דער תנא ווי ווער וועט גיין אונזער משנה, וואס אין אונזער משנה שטייט דפחיתת נר מנא הוא, אז כ'האב נאר געמאכט דעם פארעם, אפילו כ'האב עס נאך נישט איבער געברענט אין דעם קאלעך אויוון, הייסט עס שוין א כלי, ווער איז דאס דער טענה? אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט רבי מאיר, דאס איז רבי מאיר, דער כלל איז, א זאך וועלכע ס'איז נאך נישט געווארן אינגאנצן אויסגעארבעט, ס'איז נאך נישט קיין כלי, איז עס נישט מקבל טומאה. איז דתניא האבן מיר געלערנט, כלי חרס מאימתי מקבל טומאה, פון ווען אהן איז א ערדענע כלי מקבל טומאה? משנגמרה מלאכתו. משנגמרה מלאכתו איז דער טייטש, די ארבעט, די פארעם, כ'האב שוין געמאכט דעם פארעם פון דעם. אפילו איך האב עס נאך נישט איבערגעברענט אין דעם ספעציעלן אויוון דברי רבי מאיר, אזוי לערנט רבי מאיר. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט אפילו איך האב שוין געמאכט פון דעם א פארעם איז עס נאך נישט מקבל טומאה, איז עס נאך נישט קיין כלי, ווען איז עס א כלי? משיצרפו בכבשן, ווען איך וועל דאס באפעסטיגן. אין א קאלעך אויוון. דאס לשון צירוף, וואס איז טייטש צירוף? מען טוט צוזאמעננעמען, צוזאמען. ווען די זאך איז פייכט איז דאך, איז עס פונאנדערגעטיילט די זאכן, און דאס האר טוט עס צוזאמעננעמען, צוזאמענפרעסן. הייסט עס גייט אונזער משנה אזוי ווי רבי מאיר, ווייל לויט רבי יהושע'ן אפילו מען האט שוין געמאכט דעם פארעם פון די כלי חרס איז עס נאך נישט קיין כלי דווקא מען האט עס אריינגעלייגט אין כבשן. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף'ן ממאי, פון וואנען ווייסטו אז די משנה גייט ווי רבי מאיר, דילמא קען זיין, עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם, ווען זאגט רבי מאיר אז אפילו מען האט עס נאכנישט איבערגעברענט אין אויוון איז עס א כלי, דארט רעדט זיך דאך נישט ביי קיין נר. דארט רעדט זיך ביי א גרויסע כלי אלא דחזי לקבולי ביה מידי, זאל טאקע זיין איידער מען טוט זי פארהארטעווען אין דעם קאלעך אויבן, קען מען נאך נישט אין דעם אריינגיסן קיין פליסיגקייט קיין וואסער אדער וויין ווייל עס וועט צוגיין, אבער אז ס'איז א גרויסע כלי קען מען דאך אין דעם נאך אריינלייגן ווי מען זאגט פירות אנדערע זאכן, דעריבער לערנט רב מאיר. אז ס'איז שוין א כלי, אבל הכא דא א ביי דעם נר אויב מהאט עס נאך נישט מצרף געווען אין דעם כבשן למאי חזי, צו וואס איז ראוי אויב נישט קיין אויל, וואס קען מען אויף וואס קען מען דאס ניצן, איז קען זיין לויט ר' מאיר'ן איז עס נאך אויכעט נישט קיין כלי, האט ער אים גענטפערט אז דא איז עס ראוי לקבולי ביה פשיטי, כאטש ס'איז קליין. מען קען אין דעם אריין לייגן פשיטי, קליינע מטבעות, פעניס. איכא דאמרי, אנדערע האבן געזאגט, אמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט, רב לעזר ברב צדוק היא, אונזער משנה, וואס ביי אונז אין דער משנה שטייט, אז מיט דעם וואס מען מאכט דעם פארעם פון די כלי חרס אפילו מען האט נאכנישט איבערגעברענט אין דעם קאלעך אויבן, הייסט עס שוין א כלי. דאס גייט ווי רב לעזר ברב צדוק, יעצט דארף איך צוקומען פון צווייטן זייט, אז פאר די חקיקה, איידער כ'האב געמאכט דעם פארום איז עס נאך נישט קיין כלי, ווען ווערט עס א כלי? בחקיקה, ווייל ס'איז דא א מאן דאמר, אפילו כ'האב נאך נישט געמאכט דעם געהעריגן פארום הייסט עס שוין אויך א כלי. דתנן, מיר האבן געלערנט אלפסין חרניות, אלפסין. מיינט מען שיסלען. חרניות וועט די גמרא ווייטער זאגן פון די דארפס לייט, די דארפס לייט זענען נישט אזוי מקפיד אז זייערע כלים זאלן זיין שיין, זאלן זיין אזוי פונקטליך, איז די אלפסין פון די חרניות איז פארהאנען אזוי, עס איז שוין געווארן אויסגעצויגן א פלעיט, אבער ווי א טעלער זאל זיין איינגעבויגן איז נאך נישט געווארן געמאכט. דאס רופט זיך אהן די חקיקה איז נאך אויך נישט געווען, עס פעלט אין דער כלי צוויי זאכן, אי חקיקה, מען דארף מאכן דעם פארעם הייסט עס, מען דארף עס אריבערבייגן, און אויך מען דארף עס פארברענען. טהרות באוהל המת, אויב ס'איז געווען א אוהל המת איז נישט מקבל טומאה. ווייל ביי אוהל המת שטייט וכל כלי פתוח, ווייזט אויס אז עס האט א בית קיבול, און דא אז עס האט נישט קיין בית קיבול איז עס נישט מקבל טומאה. וטמאות במשא הזב, אז דער זב האט דאס אויך געטראגן, איז דאך דא דער דין היסט, ווערט עס טמא. וואס זשע זעען מיר וואס האלט דער תנא, אז עס איז שוין א כלי אפילו עס איז נאכנישט געווען די חקיקה. רב לעזער בר צדוק אומר, רב לעזער בר צדוק זאגט, אויב מ'האט נאך נישט געמאכט דעם פורעם אף טהורות במשא הזב, אויב מ'האט נאך נישט געמאכט דעם פורעם, כאטש מען טוט זיך שוין יעצט די דארפסלייט באנוצן, דאך איז עס טהור, לפי שלא נגמרה מלאכתם, ווייל די חקיקה פון זיי איז נאך נישט געווארן געענדיגט, ווייזט דאך אויס פון אים, אז ווי וועט זיין אז ס'איז שוין געווארן געענדיגט די חקיקה, אפילו מ'האט עס נישט געברענט אין דעם קאלעך אויוון, הייסט עס שוין א כלי, גייט אונזער משנה ווי רב אלעזר ברב צדוק, פון וואנעט ווייס איך אז רב אלעזר ברב צדוק'ס טעם איז ווייל מ'האט נאך נישט געמאכט דעם פורעם, אפשר זאגט ער טהורות. ווייל ער האלט אז סדארף זיין איז דווקא סזאל זיין אין כבשן אויכעט, ער זאגט טהורות ווייל לו יצוייר אז רב לעזער זאל זאגן זיין דין אז אפילו דעמאלט ווען ס'איז שוין געווען דער פורעם ווי געהעריג דאך איז עס נישט מקבל טומאה ווייל עס פעלט דער אויסברענען אין דעם כבשן וואלט עס דאך געדארפן איינלערנען זייער מחלוקת אין א גרעסערע זאך דערציילן א גרעסערן חידוש אליבא דרב לעזער, אז אפילו דעמאלט ווען ס'איז שוין געווען דער פורעם דאך האלט ער אויך טהורות, און ווען איך זעה אז די מחלוקת איז ביי דעמאלט, ס'איז דאך שטענדיג כחא דהיתרא עדיף, וואס איז א סימן? ווען איז רב לעזער ברב צדוק מטהר? דווקא ווען עס פעלט אין די חקיקה, אבער אויב ס'איז שוין געווען דער פורעם פון דער זאך, אפילו ס'איז נישט געווען אין דעם כבשן, איז עס שוין א כלי. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף'ן, דילמא קען זיין אז ביי אונזער דין וועט רבי אלעזר האלטן אפילו ס'איז שוין געווען די חקיקה דאך איז נישט קיין כלי, עד כאן לא קאמר רבי אלעזר ברב צדוק התם, ווייסט איר פארוואס ער זאגט דארטן ס'איז א כלי, אלא דחזי לקבולי ביה מידי, אפילו ס'איז נישט געווען אין קאלעך אויוון איז עס ראוי מ'זאל עס נוצן. איי אויב אזוי אז דער טעם ווייל ס'איז ראוי אויף עפעס זאל עס מקבל זיין טומאה אפילו קודם חקיקה, מיר לערנען דאך אז די דארפס לייט טוען נוצן דעם פלעיס אפילו קודם חקיקה אויכעט, ניין? קודם חקיקה הייסט עס נאך נישט קיין כלי ווייל מען ווייסט אפילו די דארפס לייט זיי טוען עס נאך נוצן קודם חקיקה אבער קיינער נוצט עס נישט אפילו זיי אויכעט קודם חקיקה איז דאך דאס עומד לחוקק האט עס נאך דעם דין פון גולמי כלי עץ, אבער נאכדעם ווי ס'איז שוין דא די חקיקה קען מען עס נוצן אויף טריקענע זאכן, דעריבער איז עס א כלי. אבל הכא, אבער דא וואס דא רעדט זיך דאך ביי א קליינע זאך, אז רעדט זיך ביי א קליינע זאך, למאי חזי, אויב מ'האט עס נישט מצרף געווען אין כבשן, צו וואס איז עס ראוי? בשלמא ס'איז שוין געווען אין כבשן, קען מען שוין אריינלייגן אויל מיט א קנייטל, זיין א ליכטל, אבער אזוי וואס איז עס ראוי? ענטפערט די גמרא, לקבולי ביה פשיטי, ס'איז אפילו דעמאלטס איז נאך נישט געווען אויסגעברענט אין דעם קאלעך אויוון, כאטש ס'איז א לעמפל, ס'איז א קליינע כלי, קען מען דארט אריינלייגן קליינע מטבעות. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אין פוחתין את הנר.

מאי עירניות, אמר אביי האט אביי געזאגט צעי די טעלער חקלייתא, וואס דאס טוען נוצן די פארמערס די וואס זענען אין די פעלדער, חקלייתא פון לשון פעלדער. אין די משנה האט מען געלערנט ואין עושים פחמין, יום טוב טאר מען נישט מאכן קיין קוילן. פרעגט די גמרא פשיטא, א זיכערע זאך מען טאר עס נישט מאכן, למאי חזי, פארוואס איז עס ראוי, אז ס'איז צו גארנישט ניט ראוי, איז דאך א זיכערע זאך, מען טאר עס נישט מאכן, די משנה לערנט עס צוזאמען מיט דיע זאכן, וועלכע מפני שעושה כלי, אזוי שטייט דאך, אין פוחתין את הנר מפני שעושה כלי, אין עושים פחמין ביום טוב, איז זאגט רש"י מפורש מפני שעושה כלי, ווייל עס ווערט געלערנט צוזאמען, אפילו מ'זאל נישט מאכן קיין כלי, דארף דאך עס אויך זיין אסור, ווייל אויף וואס איז ראוי די קוילן? תני רבי חייא, האט רבי חייא געזאגט לא נצרכה, די חידוש אין דער משנה איז, אלא למוסרן לאוליירין לבו ביום, ער וויל דאס איבערגעבן צו דיע מענטשן וואס זיי טוען הייצן דעם מרחץ, די מרחץ די מרחץ און לבו ביום מען זאל עס ניצן אין יום טוב וואלט איך וואלט מען דאך עס געמעגט אבער מכח דעם דין שהוא עושה כלי טאר מען נישט פרעגט די גמרא ובו ביום מי שרי מעג מען דען אנווארעמען וואסער אויפן זעלבן טאג זיך צו וואשן די חכמים האבן דאך גע'אסר'ט אז מען טאר זיך ניט וואשן מיט וואסער אפילו די וואסער איז געווארן אנגעווארעמט ערב יום טוב טאר מען נישט וואשן כל גופו, און אוואדע און אוואדע אנווארעמען וואסער אום יום טוב כל גופו טאר מען דאך אוואדע און אוואדע נישט, ענטפערט די גמרא, כדאמר רבא להזיע וקודם גזירה, רבא האט געזאגט אויף א אנדערע ארט א תירוץ, ס'רעדט זיך צו שוויצן און פאר די גזירה, הכא נמי דא אויכעט להזיע וקודם גזירה, די גמרא זאגט אזוי, די ערשטע זאך, האט מען געמאכט א גזירה אז מען טאר זיך ניט וואשן כל גופו, טאר מען זיך ניט וואשן, אבער להזיע, אריין גיין אויף די מראה קיין שוויץ באד, מעג מען יא. נאכהער האבן די חכמים געזען אז מענטשן גייען אריין זיי וואשן זיך, און זיי זאגן אז זיי זענען נאר געגאנגען להזיע, האט מען גע'אסר'ט להזיע אויכעט. איז דאך די טייטש איז אונזער משנה, וואס די משנה רעדט זיך איך דארף זאגן דעם טעם פון פחמין, פארוואס טאר מען נישט מאכן די קוילן ווייל מ'מאכט א כלי, ווייל יעצט עס זאל נישט זיין קיין כלי, וואלט איך געקאנט נוצן די קוילן אויף דעם טאג צו מאכן א, ווי מ'זאגט אויף שוויצן, איז דערציילט מיר די משנה מען טאר עס נישט מאכן, פארוואס טאר מען עס נישט מאכן, ווייל ער מאכט א כלי, ווייל איך טו עס צושטעלן צוזאמען מיט אנדערע זאכן, און די אנדערע זאכן איז דאך די טעם פון א כלי. רשי, פריער אין גמרא דף כ"א עמוד ב' אין לעצטן תוספות, זאגט תוספות אז דאס וואס שטייט אין די משנה דארט בית שמאי אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה ובית הלל מתירין, פירט דער תוספות אויס אז דווקא לכל לרגליו זענען די בית הלל מתיר. אבל לכל גופו ביי די לעצטע תוספות אונטן מודו, זענען די בית הלל מודה דאסור, ווייל דאס וואס כ'האב מתיר געווען יום טוב נישט בלויז אוכל נפש נאר אנדערע הנאות אויכעט, והא ראיה כ'מעג דאך אנווארעמען וואסער לרחוץ פניו ידיו ורגליו, אבער כל גופו טאר מען נישט, דאסור זענען מודה מ'טאר נישט וואשן די גאנצן גוף, דדבר השווה לכל נפש בעינן. איך דארף א זאך וואס אלע מענטשן טוען עס נוצן, וזה אינו ראוי, און וואשן דעם גאנצן גוף איז נישט ראוי, אלא לבני אדם מעונגים, מענטשן וועלכע לעבן א לוקשערי, אבל ידיו ורגליו שווה לכל נפש. אין דער משנה האט מען געלערנט.

אפילו מיט פייער דארף דאך אויכעט זיין דער איסור קא מתקן מנא, מאכט יעצט א כלי. תנא רב חייא, האבן רב חייא געלערנט פשט אז דא מיינט מען חותכה באור, ער טוט עס צושניידן מיט פייער בפי שתי נרות, ער דארף אנצינדן צוויי לעמפלעך, טוט, און ער האט א לאנגע קנייטל לייגט ער אריין. איין עק אין דעם לעמפּל און איין עק אין דעם לעמפּל, און ער צינדט עס אָן אינמיטן, דעמאָלט זעט עס נישט אַזוי אויס ווי ער דאַרף עס לתקן מנא, און דער דין איז אונדז אויך נוגע. למשל, מיר האָבן אַ אונדזער וואַקסענע ליכט און ס'איז אינמיטן, איך וויל עס צעטיילן אויף צוויי, איז מיט אַ מעסער צו שניידן אויף צוויי טאָר מען נישט, אָבער אויב איך דאַרף האָבן צו ברענען ביידע ליכט, טוה איך אינמיטן אזוי אנמאכן מיט פייער אנצינדן ביז וואנעט ס'וועט צוגיין, ביז וואנעט ס'וועט זיך אנצינדן, די זעלבע דין וואס איז דא ביי א קנייטל איז די זעלבע דין ביי דעם אויך. רש"י. ברוך השם, מסכת ביצה, דף לב, עמוד ב, די צווייטע שורה אויבן. אמר רב נתן בר אבא אמר רב, האט רב נתן בר אבא געזאגט פאר רב'ס וועגן מוחטין את הפתילה ביום טוב, מוחטין הייסט אז מען טוט אראפנעמען די קויל, איז רש"י זאגט מען נעמט אראפ די קויל וואס די קויל מאכט ס'זאל נישט אזוי גוט לייכטן אין רא"ש זעהט אויס און איך זאג נישט אז רש"י זאגט אנדערש מען מיינט אפילו די ליכט ברענט איז אמאל פארהאנען די ליכט האט א לאנגע קנעטל און נאכדעם וואס ס'האט א לאנגע קנעטל טוט עס נישט אזוי גוט ברענען מעג מען אראפ רייסן א שטיקל כאטש די שטיקל וואס איך טוה אפ רייסן ווערט עס פארלאשן נאר לצורך איז מען מתיר מלאכת כיבוי אויך.

האט מען געלערנט זעקס זאכן, ג' להחמיר, דריי זאכן וואס מען טאר נישט טון, וג' להקל, און דריי וואס מען מעג טון. להחמיר איז, אין גודלין אותה לכתחילה ביום טוב, מען טאר עס נישט פלעכטן אין יום טוב, ווייל איך מאך א כלי, ואין מהבהבין אותה באור, מען טאר דאס נישט אפברענען אין פייער, זעט אויס ווי איך האב עס געקאנט, ווייל איך מאך עס א כלי, פריער איז עס נישט ראוי. און א דריטע זאך איז, ואין חותכין אותה לשניים, איך טאר עס נישט צושניידן אויף צוויי. דאס איז געווען די דריי זאכן להחמיר, יעצט להקל, וואס איז פארלייכטערן? ממעכה ביד, ער טוט עס רייבן מיט א האנט, אז די קנעטל ווי מען זאגט איז גראב, טוט מען עס אזוי רייבן מיט א האנט, מען זאל עס מאכן הארטער זאל מען עס מאכן. פארוואס מעג מען דאס? ווייל ס'איז תיקון כלאחר-יד, ושורה בשמן, און מען ווייקט עס אין שמן, און כדי עס זאל אין זיך איינזאפן די אויל, וועט עס בעסער ברענען. אבער דאס איז שוין א שאלה, צו מעג איך עס אריינלייגן אין א כלי, אין א אין א לעמפל וואס דארט ברענט, אז איך לייג דארט אריין די קנעטל ס'זאל אריינזאפן אין זיך אויל, טוט דאך עס אראפנעמען פון דארטן אויל, און מיר האבן דאך געלערנט אז מען טאר נישט אראפנעמען די שמן. וחותכה באור בפי שתי נרות, אויב כ'האב עס אריינגעלייגט א לאנגע קנעטל אין צוויי לעמפלעך, מעג איך דאס צושניידן מיט פייער? איבערברענען? ויאמר רב נתן בר אבא אמר רב עתירי בבל, די רייכע מענטשן פון בבל, יורדי גיהנם הם, זייער פלאץ איז אין גיהנום, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט קיין רחמנות, און זיי האבן נישט קיין רחמנות אויף ארעמעלייט. כי הא א מעשה, עס האט פאסירט, דשבתאי בר מרינוס איקלע לבבל, איז געקומען אין בבל, בעא מינייהו עיסקא, האט ער געבעטן פון זיי מען זאל אים געבן עיסקא, עיסקא ווערט אנגערופן, איינער האט סחורה, גיט ער א צווייטן ער זאל זי פארקויפן, און מען טיילט זיך מיט דעם ריווח. לא יהבו ליה, האט מען אים נישט געגעבן. מזוני, האט ער געבעטן מען זאל אים געבן צו שפייזן, ער דארף עסן. מיזן נמי לא זינוהו, האט מען אים נישט געשפייזט. אמר האט ער געזאגט, הני, זיי, ווייל מען זעט נישט אין זיי קיין רחמנות, מערב רב קא אתו, זיי זענען פון ערב רב, דכתיב שטייט אין פסוק, ונתן לך רחמים, דער אייבערשטער וועט דיר געבן רחמים, ורחמך. און דער אויספיר פון פסוק איז דארטן כאשר נשבע לאבותיך, זאגן מיר אזוי אז דער ענין הרחמנות איז פארבינדן מיט די אבות, כל המרחם על הבריות דער וואס האט רחמנות אויף מענטשן, און ס'איז דאך דא א באוויסטע טייטש פון דעם תניא אויף דעם ווארט בריות, בריות איז די טייטש באשעפענישן, אפילו דער האט נישט קיין שום פארדינסט גארנישט ניט, נאר דאס וואס ער איז א בריה וואס דער אייבישטער האט אים באשאפן. דארף מען אויך האבן אויף אים רחמנות, דארט שטייט עס לגבי דעם אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, איז דאך די זעלבע זאך, איז דער וואס האט רחמנות אויף מענטשן בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, ווייל די מידה פון אברהם אבינו איז דאך געוועזן חסד, וכל מי שאינו מרחם על הבריות, דער וואס האט נישט קיין רחמנות אויף מענטשן בידוע איז א פאקט, שאינו מזרעו של אברהם אבינו, איז נישט פון אברהם אבינו'ס קינדער. ואמר רב נתן בר אבא אמר רב, כל המצפה על שולחן אחרים, דער וועלכער האפט על שולחן אחרים וואס אנדערע וועלן אים אויסהאלטן, וואס אנדערע וועלן אים אויסהאלטן, עולם חושך בעדו, איז די וועלט פאר אים פארפינסטערט בעדו אנטקעגן אים. איז דא א פינסטערע וועלט, ס'איז דא פאר אים, פאר אים אויסגעשפרייט פינסטערניש, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, נודד הוא, ער איז פארוואגלט, ללחם, צו ברויט, איה, ווי קריגט מען ברויט, ער האפט וואס אנדערע וועלן אים אויסהאלטן, ידע, זאל ער וויסן, כי נכון בידו, אז ס'איז צוגעגרייט אין זיין האנט, יום חושך, א פינסטערער טאג, רב חיסדא אמר, רב חיסדא זאגט, אף חייו. אינם חיים, זייער לעבן איז נישט קיין לעבן. תנו רבנן, ג' חייהם אינם חיים, דריי קען מען זאגן אז אויף דער וועלט האבן זיי נישט קיין לעבן, ואלו הן דאס זענען זיי, המצפה לשולחן חברו, ער האפט וואס דער צווייטער וועט אים שפייזן, ומי שאשתו מושלת עליו, אז די פרוי איז די בעל הבית איבער אים, ומי שיסורין מושלין בגופו, און דער א בעל יסורים. ויש אומרים און אנדערע זאגן אף מי שאין לו אלא חלוק אחד, אויך דער וואס האט נישט איין העמד קען ער דאך עס נישט אויסוואשן און די כינים זענען אים מצער. דער תנא קמא זאגט אפשר דמעיין במניה, אפילו ער האט נאר איין חלוק קען ער ארויסקלייבן די כינים פון די מלבושים. רש"י. זאגט די משנה אין שוברין את החרס, יום טוב. איך וויל בראטן פיש אויף א זיינע אויף א פייער פאן, קענען זיי ווערן פארברענט? טוט מען צוברעכן שטעקעלעך אזעלכע אדער שטרוי אדער מען צוברעכט שארבנס און מען טוט דאס ווייקן אין וואסער און מען לייגט דאס ארויף אויף דעם פייער פאן און כדי די פייער זאל נישט קומען דירעקט צו די פיש טאר מען דאס נישט מאכן אין יום טוב? פארוואס טאר מען עס נישט מאכן יום טוב? ווייל אויך ווייל איך טו מאכן א כלי, יעדע זאך וואס איך מאך ס'זאל זיין אויף עפעס ראוי, מאך איך א כלי. ואין חותכין הנייר, מען טאר נישט צורייסן די פאפיר, לצלות בו מליח, אז מען זאל אין דעם בראטן די פיש הערינג. ואין גורפין תנור וכירים, די אמאליגע אויפנס זענען געווען אין פארעם פון א טאפ. ארומגעבויט אזוי מיט ציגל קיילעכדיק די עפענונג געווען פון אויבן איז אויב ס'איז אראפגעפאלן פון די זייט אביסל ציגל און ליים טאר מען דאס נישט ארויסשארן פון אויוון און פארוואס ווייל מתקן מנא אבער פאקטיש איז אין דער זאך דא א מחלוקת האבן מיר דאך פריער געלערנט אז לויט ר' יהודה אויב דאס איז ארויס אראפגעפאלן אום יום טוב איז דאך מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב מעג מען. אויסקערן די קוילן, מען רעדט דא מיינט מען נישט די קוילן, דא מיינט מען וואס איז אראפגעפאלן אויסשארן וואס איז דארטן פארהאנען פון די שמירעכץ, אבל מכבשין. איך טו עס ווי מען זאגט אז ס'איז ביי די וואנט פון דעם אויוון, קען איך דאס אראפקוועטשן ס'זאל ליגן גלייך אז ס'זאל נישט אנרירן אין ברויט, ווייל די ברויט איז דאך נישט געליגן אויף דעם באדעם, די ברויט איז געווען אין די ווענט צוגעקלעבט. נאך א דין, ואין מקיפין שתי חביות, מען נעמט נישט נאנט איין פאס לעבן אנדערן פאס, לשפות עליהם את הקדרה. איך זאל ארויפשטעלן אויף זיי א טאפ אויף ביידע פעסער, און אינמיטן וועל איך מאכן א פייער ס'זאל זיך קאכן, דאס טאר מען נישט דא, דער איסור פארוואס? וועגן בנין, ואין סומכין את הקדרה בבקעת, מען טאר נישט אונטערהאלטן א טאפ מיט א שטיק האלץ, פארוואס? ווייל ער לערנט. אז האלץ און אויל מעג מען נאר נעמען הייצן, אבער אויף אנדערע תשמישים איז עס מוקצה. וכן בדלת, האב איך געלערנט פשט, מען טאר נישט אונטערליינען דעם טאפ מיט א טיר, וועלכע מענטש טוט אונטערהאלטן דעם טאפ מיט א טיר? ס'וועט זיך דאך צוברעכן. די גמרא וועט ווייטער לערנען פשט, ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט פירן די בהמה מיט א שטעקן. אין די הוה אמינא האב איך געלערנט. ווייל מען טאר נישט זיך באנוצן מיט אזעלכע האלץ וואס איז נישט געווען קיין כלי ערב יום טוב, ווייל האלץ איז נאר געווארן געגעבן להסקה צו הייצן, אבער די מסקנא זאגט די גמרא, מען פירט א בהמה מיט א שטעקן, זעהט אויס מען פירט עס אויף א ווייטן ארט, מען גייט עס אהין מאכן ביזנעס. ור' אלעזר בר' שמעון מתיר, ר' אלעזר בר' שמעון איז מתיר. רש"י אין שוברין את החרס, כשצולין דגים מען טוט בראטן פיש, על האסכלה, אסכלה אזא פייער פאר.

אז דיע זאכן זענען אינטערגעלייגט וועט עס נישט אזוי פארברענען. מליח דג פיש ואין גורפין תנור וכירים אם נפל לתוכה ס'איז אריינגעפאלן אינעווייניג מן הטפל פון די שמיראכץ והטיח און דעם שמיראכץ טפל ווערט אנגערופן וואס מען טוט צוקלעבן נאך כדי צו האלטן מער די היץ אין גורפין אותו טוט מען נישט ארויסשארן דמתקן מנא הוא ווייל ער טוט צורעכט מאכן א כלי דעם אויבן ואתיא כרבנן דאס גייט מיט די רבנן דאמרי וואס איז דאמרי זיי זאגן מכשירי אוכל נפש אסירי אבער לויט מיר לערנען ווי רב ווי די הלכה איז אזוי ווי רב יהודה אז מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב מעג מען מכבשין משכיבין את האפר מען טיט אריינלייגן די די אשעס והעפר די ערד שיהא חלק ס'זאל זיין גלאטיג משפילו מאכט עס אראפ משוהו מאכט עס גלייך שלא יגע בפת ס'זאל נישט אנרירען ברויט

אז איך טוה נישט צוגלייכן בריאה אז איך זע אין דער ריאה דיע זאך זאל איך ביי אן אנדער ריאה אויך דיע זאך, איז א שאלה צו זאל איך עס צוגלייכן, וכמו אזוי ווי לתרום אפצושיידן שלא מן המוקף, דאס וואס איז נישט דערלעבן, איז ווארט מקיפין מיינט מען דערלעבן היינו סמוך, וכמו אזוי ווי מקפת זי נעמט דערלעבן וקורא לה שם זי רופט א נאמען פון חלה, בלויז וואס ער לערנט תורה, והאור דער פייער גייט בין שתי החביות צווישן ביידע פעסער, לשפות מיינט מען להושיב, אוועקזעצן, כל הושבת קדירה על האור, יעדע זאך מען זעצט אוועק א טאפ אויפן פייער, קרי שפיתה, כשאין לו ער האט נישט כלי ברזל, א אייזערנע כלי, שקורין וואס מען רופט דאס, נא, טרי פוט, אויף אידיש הייסט עס דריי פוס, אויף דריי פוס, און רש"י זאגט עס טרי פוט.

לא ניתנו העצים, מ'האט נישט געגעבן די האלץ, אלא להסקה צו הייצן, הילכך דעריבער מוקצין איז עס מוקצה אצל כל תשמיש אנדערע תשמישים, וכן בדלת השתא משמע יעצט ווייזט אויס וכן די זעלבע דין אין סומכין מ'טוט נישט אונטערלענען קדירה בדלת, ובגמרא פריך עלה, די גמרא פרעגט אויף דעם א קשיא ואין מנהיגין את הבהמה ביום טוב ברשות הרבים השתא סלקא דעתך יעצט האמער געלערנט פארוואס טאר מען נישט פירן די בהמה משום דאין משתמשין בעצים מ'טאר נישט זיך באנוצן מיט האלץ שלא נעשו וואס די האלץ איז נישט געווארן כלים ערב יום טוב דלא ניתנו ווייל ס'איז נישט געווארן געמאכט אלא להסקה. אבער די מסקנא איז אנדערש. גמרא, פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז די טעם מען טאר נישט צוברעכן די חרס אין יום טוב, משום דקא מתקן מנא ער טוט צורעכט מאכן א כלי, ואין גורפין תנור וכירים, ווי אויך ווען מען מאכט א כלי, אזוי האט מען געלערנט אין די משנה, ס'איז א נייע פיסקא, תני רב חייא בר יוסף קמיה דרב נחמן, ואם אי אפשר לאפות, אויב מען קען נישט באקן, אלא אם כן גורפו, אז מען מוז עס ארויסשארן, מותר, מעג מען. ווייל די הלכה איז דאך כרבי יהודה אז מכשירי אוכל נפש איז אויך דוחה יום טוב, דערציילט די גמרא א מעשה, דביתהו דרב חייא, די פרוי פון רב חייא, נפל לה איז אריינגעפאלן אריחא א א האלבע ציגל בתנורא אין אויוון ביומא טבא יום טוב, אמר לה רב חייא האט רב חייא צו איר געזאגט חזי זע דאנא ריפתא מעלייתא בעינא, איך וויל גוטע ברויט נישט קיין פארברענטע, דאך האט ער געזאגט הייסט עס ער זאל ארויסנעמען די ציגל. אמר ליה רבא לשמעיה, האט רבא געזאגט צו זיין שמש, טוי לי אווזא גורס דער ב"ח, בראט מיר אפ א גאנז, ואזדהר, זאל זיין געווארענט מחרוכא, ס'זאל נישט ווערן פארברענט, דער סדר איז געוועזן אמאל, וויאזוי האט מען געבראטן, די אויווען וואס מ'האט דאך געזאגט איז געווען אין פארעם פון א טאפ, אויבן איז געווען אפען, האט מען אריינגעהאנגען אינעווייניג די געבראטענע זאך, און מען האט פארמאכט אויבן און ס'איז געווארן געבראטן. האט ער געזאגט צו איר, שאר אויס פריער דעם אויבן, אז ס'זאל אונטן נישט זיין קיין הויכע זאך ווי א שטיין, צי אנדער זאך וואס וועט אנרירן אין דעם צלי און ס'וועט עס פארברענען. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געזאגט צו רב אשין, אמר לן רב אחא מהוצל, רב אחא פון דער שטאט הוצל האט אונז געזאגט, דמר, אז די האר, דאס מיינט ער רב אשי, שרקין ליה תנורא, טוט מען באשמירן דעם אויבן מיט ליים ביומא טבא, אין יום טוב, וואס איז דער איסור פון שמירן די אויבן, זאגט רש"י, דער איסור איז ווייל גיבול מ'קנעט טיט, איז עס א תולדה פון לישה. וואס איז? לישה איז דאך מותר יום טוב, קנעטן מעג מען דאך יום טוב, מען מעג דאך באקן יום טוב. נאר דא האט די שאלה אזוי, אז דאס אויב ווען מען מאכט ליים דארף עס זיין אסור ווייל עס זעהט אויס אז מען גייט בילדן א בילדינג. אמר ליה האט ער געזאגט, מיר מאכן נישט יום טוב דעם ליים, באשמירן דעם אויבן טוה מען באשמירן, אבער אנן, מיר ארקתא דפרת סמכינן, רקתא ווערט אנגערופן, די פארט ווערט אויך אנגערופן רקתא, ביי דעם ברעג פון טייך פרת פארלאזן מיר זיך, וואס דארטן טרעפן מיר אזא גרייטע ליים. זאגט די גמרא, מסתם גיין נעמען דארט טאר מען נישט, והני מילי, ווען מעג מען דארט נעמען, דצייריה מאתמול, ער האט נעכטן געמאכט שוין א סימן אז דאס וועט ער נעמען, און רש"י איז מוסיף נאך א זאך, און ער האט עס אוועקגעריקט אויף א צווייטן ארט. ווייל אויב ער האט עס נישט אוועקגעריקט אויף א צווייטן ארט, מאכט ער דאך יעצט א גריבל מאכט ער דאך יעצט. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, וקיטמא שרי, אש מעג מען קנעטן יום טוב, ווייל אש איז נישט קיין זאך וואס עס ווערט פון דעם ליים. אין די משנה האבן מיר געלערנט, ואין מקיפין שתי חביות, מען טאר נישט אוועקשטעלן יום טוב צוויי פעסער איינער לעבן אנדערן, און מען זאל אוועקשטעלן אויבן א טאפ, און צווישן די פעסער זאל מען מאכן א פייער און קאכן יא אייזערנע פעסער אדער ערדענע פון ערד. אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט, אבנים של בית הכסא, דאס די זייערע בית הכסא איז דאך געווען א פעלד, און ס'איז דארט געווען אוועקגעלייגט גרויסע שטיינער וואס. אויף דיע שטיינער האט מען זיך געזעצט. מותר לצדדן ביום טוב, מעג מען זיי יום טוב אוועק לייגן דארט אויף דעם זיי איבערדרייען, איתיביה רבה לרב נחמן האט רבה געפרעגט א קשיא צו רב נחמנען, האמער דאך געלערנט אין דער משנה אין מקיפין שתי חביות מען טאר נישט אוועק שטעלען איין פאס לעבן דעם אנדערן לשפות עליהן את הקדרה אראפ לייגן דעם טאפ, האט ער געלערנט אין די הוה אמינא פארוואס טאר מען נישט? איך גיי מתקן זיין איין זאך לעבן דעם אנדערן משום איזה תיקון טאר מען נישט, איז דאך די זעלבע זאך ווי שטיינער פון בית הכסא, מאך איך דאך אויך עפעס א תיקון מען זאל קענען אויף זיי שטיין, אמר ליה האט ער אים געענטפערט ס'איז נישט גלייך שאני התם ביי די ביי די חביות, איז נישט דער איסור וואס איך שטעל אוועק איין פאס. לעבן דעם אנדערן, נאר דער איסור איז משום דקא עביד אהלא, ווייל ער מאכט א אוהל. אמר ליה רבה זוטא לרב אשי, אלא מעתה לדידך, בנה איצטבה ביום טוב, אויב ער האט געבויט ווי א סטעידזש אין יום טוב, דלא עביד אהלא, ער האט נישט געמאכט קיין אוהל. הכי נמי וועסטו אויך זאגן דשרי, מ'מעג, וואספארא צושטעל איז פון איצטבה? אצטבא דאך א ריכטיגע בנין, נאר מען מיינט אזוי אז ער האט געהאט שוין פארטיג פון פריער אלעס, ער האט נישט געדארפן מאכן קיין ליים, זאל מען האט פריער געהאט ריקסע אראקסע די פרות, ער האט געהאט פארטיגע זאכן ער האט עס נאר צוזאמען געשטעלט, וועסטו אויך זאגן, עסטו אויך וועלן זאגן, ווייל דאס איז. עס איז נישט קיין אוהל, פארוואס? הכי נמי וועסטו אויך זאגן דשרי בתמיה, און מיר ווייסן דאך זיכער אז ס'איז אסור, אמר ליה האט ער אים געזאגט אזוי, התם דארט בנין קבע אסרה תורה, די תורה האט גע'אסר'ט א בנין קבע, בנין עראי, אויב דער בנין איז נישט להתקיים, לא אסרה תורה, די תורה האט נישט גע'אסר'ט. און לאמער זאגן טאקע שוין די אצטבא איז א בנין עראי, האט די תורה נישט געאסרט, וגזרו רבנן על בנין עראי משום בנין קבע, האבן די רבנן געאסרט ביי די אצטבא כאטש ס'איז בנין עראי משום בנין קבע. אבער והכא דא אויב עס האנדלט זיך וואס דעם דין וואס מיר האבן געזאגט אבנים של בית הכסא מותר לצדדן משום כבודו צוליב כבוד הבריות, לא גזרו ביה רבנן, האבן די רבנן נישט גוזר געווען. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, האי מדורתא, איך וויל מאכן א גרויסע פייער, וויאזוי טוט מען מאכן א פייער? מען לייגט דער זייט האלץ און דער זייט האלץ, נאכער לייגט מען אויבן ארויף האלץ, און אינמיטן טוט מען מאכן די פייער, איז איך וויל דאס אזוי מאכן, מלמעלה למטה שרי, איך זאל פריער אנהייבן מאכן דעם גג, פריער זאל איך האלטן אין די האנט די אויבערשטע העלצער, נאכער זאל איך די אונטערשטע, דאס הייסט פריער דעם דאך און נאכער די האלץ פון די ווענט, שרי מעג מען, ווייל דאס איז נישט דער סדר פון די מויערן, מלמטה למעלה, פריער זאל איך מאכן די האלץ פון די ווענט און נאכער זאל איך מאכן דעם דאך, אסור איז אסור, ווייל דאס איז דרך בנין. וכן ביעתא די זעלבע זאך איך האב דעם טריפוד דעם דרייפוס איז דער דרייפוס ווייסן זיך וויאזוי עס קוקט אויס ס'איז דריי פיס און אויבן איז עס הויל אז איך וועל אוועקשטעלן דעם דרייפוס נאכער וועל איך גיין אויף אים אראפלייגן דארט די זאכן וועט עס אויך אויסקוקן מ'מאכט פריער די ווענט נאכער מאך איך די דאך זאל איך וואזשע זאל איך פריער טון? איז זאל איך אוועקשטעלן די זאך אויפן דרייפוס נאך איידער האלטן דעם דרייפוס אין די האנט, נאכער וועל איך אוועקשטעלן דעם דרייפוס אויף די קוילן. וכן פוריא, די זעלבע זאך די בעטל איז געווען אויך דער סדר אז מען האט געמאכט די ווענט, נאכער האט מען אויסגעצויגן אויף דעם א עור, א פעל, און אויף דעם איז מען געשלאפן, איז זאל איך פריער אויסציען די פעל און נאכער זאל איך דארט. מאכן די אנדערע חלקים. כן, חביתה, די זעלבע זאך, איך וויל אוועקשטעלן פעסער אין דעם סטארעדזש, איינס לעבן אנדערן און איינס אויבן. דא רעדט זיך, דאס איז נישט דער זעלבער דין ווי די משנה, נאר דא מיינט נאך וויל, דא גיי איך אוועקשטעלן אונטן צוויי פעסער און אויף דעם נאך איין פאס, איז דאך א ענין פון בנין.